הינם, ועל דרך זה ביי די חג הגאולה פון י"ב תמוז איז די זעלבער די זעלבער סגולות וואס ס'איז דא אין א פארברענגען פון י"ט כסלו, די זעלבע די זעלבע עניינים. בכלל דער מ ג הלכה איז אויכעט פאראן א חיוב, נאר איך פיין אז עמיצער בשעת מ'טרעפט זיך אן אויף א פלאץ, עס איז געטראפן ביי א אז א מענטש טרעפט זיך אן אין א פלאץ וואס דארטן איז ביי אים געטראפן א נס, נס שנעשה לעצמו דא א חיוב חיוב לברך. אבער ווען ער טרעפט זיך אן אין ארט וואס דארטן האט אים געטראפן א נס איז דער חיוב צו מאכן א ברכה שעשה לי נס במקום הזה על דרך זה בשעת ס'איז דא א נס שנעשה לרבו א נס שנעשה לאביו א נס שנעשה לרבו איז פארהאן א חיוב צו מברך זיין בשעת מען טרעפט זיך אן אויף דעם פלאץ וואס האט געטראפן דעם נס איז דא א חיוב לברך שעשה לרבי נס במקום הזה און על דרך דאס שטייט אין שולחן ערוך שטייט בנוגע אז מען טרעפט זיך אן אויף דער מקום אויף דער ארט וואס איז געווען דער נס אבער על דרך זה איז פארהאן אויכעט פארשידענע מקורות אז בשעת ס'קומט דעם זמן וואס איז געווען א נס צו רבו, בשעת ס'איז געקומען דער זמן וואס איז געווען א נס צו א געוויסן מענטשן, איז דא א חיוב אויף דעם תלמיד אויף צו מברך, מברך, נישט מאכן א ברכה, אבער ס'איז דא א ענין על פי הלכה פארן אזא נס, קומט דעם טאג וואס איז געטראפן דעם נס, איז פאראן א ענין אויף צו פראווען און אויף צו משבח זיין צו דעם אייבערשטן אויף דעם נס וואס איז געטראפן, א נס שנעשה לרבו, על אחת כמה וכמה, דאס איז נישט סתם א.

איז דא א חיוב? הא? א גפונא איז דא א חיוב שנעשה נעשה לרבים, ס'איז דא אזא מין סארט חיוב. דאס דאס דאס אליין א זאך. אבער בכלל דער דער י"ב תמוז איז נישט נאר געווען א זאך וואס איז פרטי וואס האט געטראפן א נס, נאר עס איז געווען א זאך וואס איז געווען פארבונדן מיט מיט הצלת היהדות בכלל. כ'וועל זאגן נאר אפאר ממש פשוט די פרשת היום אביסל אזוי אז ס'איז דא א חיוב לברך שעשה לי נס במקום הזה, דארף מען אביסל וויסן וואס איז געווען דער שעשה לרבי נס במקום הזה דארף מען אביסל וויסן וויסן וואס איז געווען די פרשת היום פשוט בכללות על כל פנים בקצרה מען זאל האבן עפעס א איך ווייס נישט צו איר האט געליינט אמאל דער פריערדיגער רבי האט געשריבן רשימת המאסר ווען איר האט עס געליינט זייער א שיינע רשימה בדרך כלל מערסטנס פון די זאכן וואס זענען געטראפן אין יענע צייטן עס איז זייער אלץ איז דאקומענט אלץ איז דאקומענטירט נישט נישט זאכן וואס מען דארף הערן מפי השמועה

ער איז געווען אין שטוב איז געווען נאר זיינע בני בית, זיין מאמע, זיינע שווער, זיינע טעכטער, און דא האט ער געזען אויפן וועג האט ער געזען ווי א חסיד שטייט א פארציטערטער א בלייכער און ער איז דאס מציין אין דעם אין דעם רשימה. איז וואס איז געווען באופן כללי איז געווען בשעת בשעת די בשעת די סאוויעטן די די באלשעוויקן די קאמיוניסטן האבן האבן איינגענומען די מלוכה אין אין רוסלאנד לאחר וואס איז געווען די מפלה פון די צאר, האבן די קאמוניסטן האבן איינגענומען די שלטון פון דער מדינה, איז געווען איינע פון די ערשטע זאכן זייערע איז געווען צו פארשוואכן דער גאנצער מושג פון דת, נישט נאר נישט נאר אידישן דת, בכלל פארשוואכן דער גאנצער מושג פון רעליגיע. מען האט געוואלט מאכן אז ס'זאל זיין א גלייכקייט צווישן אלע בירגער. אזוי ווי ביי די גאנצע שיטה פון קאמוניסטן איז אז אלע בירגער זאלן אלע קיינער נישטא קיין רייכער און נישטא קיין ארעמער אלע ארבעטן פאר די ממשלה אלע ארבעטן פאר די רעגירונג און יעדער איינער קריגט דעם לפי ערך וויפיל מענטשן ער האט אין זיין לפי די בני בית קריגט ער אזא מין סארט סכום געלט יעדער איינער זאל זיין א שוויון צווישן אלע מענטשן ועל דרך זה בשעת ס'איז דא הבדילי דת בשעת ס'איז דא למשל א בית ספר א אידישע בית ספר ס'איז נישט געווען דווקא אידישקייט בכלל אז ס'איז דא א בית ספר דאס מאכט א חלוקה צווישן מענטשן און בדרך כלל די רעליגיעזע מענטשן בעלי דת דארפן האבן אויכעט פארשידענע דרישות וואס זיי דארפן האבן דארפן האבן שוחטים מלמדים און מער דאס איז וואס דת דארף האבן דאס איז מבלבל דעם גאנצן קאמוניסטישן ווי זיי האבן געוואלט אלץ איינשטעלן די סדר המדינה האבן זיי געגאנגען קעגן האבן זיי געוואלט מחליש זיין די רעליגיע אבער די ממשלה איז נישט געגאנגען ממש אויסרייסן די רעליגיע מ מ דאס איז נישט געווען זייער עיקר פאוקוס זייער עיקר זאך איז געווען מען זאל מחליש זיין די רעליגיע ממילא האט ער געמאכט פארשידענע הגבלות אז מען זאל נישט קענען, מען זאל נישט קענען, זיי האבן נישט געלאזט האבן א גרעסער סקול, מען האט נאר געמעגט האבן א קליינער, א קליינער, א קליינער מסגרת פון לערנען, מען האט נישט גע'אסר'ט דעם עצם ענין פון לערנען, לערנען מיט א קינד אלף בית, לערנען תורה, מען האט נישט גע'אסר'ט א איד זאל האבן א מנין, אבער עס זאל זיין א שול, א מקום מרכזי אין שטאט וואס דארטן צייכענען זיך אויס אידן, דאס זענען זיי געווען קעגן, ווייל דאס מאכט א פילוג צווישן מענטשן, נישט נאר אידן, א א קאטוילישע, א טשורטש, זיי זענען אויך געווען קעגן דעם. ס'איז נישטא קיין ס'איז נישטא קיין דברים המבדילים אז ס'איז דא עפעס א כומר איז א העכערע דרגה דאס איז היפך די גאנצע שיטה פון קאמוניסטן אז אלעס זאל זיין אלעס אלע מענטשן זענען גלייך פאר די גאווערמענט אז ס'איז דא עפעס א קאטאלישע דאס ס'איז דא א כומר און ס'איז דא אהין און דאס איז שוין מחליש אויכעט דעם גאנצן איבערגעגעבנקייט צו די ממשלה ווייל יעדער איינער האט זיין אייגענער גאט און ממשלה איז נאך א זאך זיי האבן געוואלט אז אלע זאלן זיין אינגאנצן משועבד צו די ממשלה אלע ארבעטן פאר די רעגירונג און ממילא האט מען געוואלט אפ. איז איז איז איז מחליש פשוט מחליש זיין דעם דעם דעם מוסד פון רעליגיע ממילא איז א שול למשל נישט געקענט זיין אבער א מענטש וואלט לעבן פריוואט ער האט א מנין דאס איז נישט געבאדערט א מענטש אין א שטוב ווען דריי מענטשן קומען דאס איז נישט געבאדערט זאל זיין א גאנצער אינסטעטושענעלייזד אידישקייט דאס איז געבאדערט א? בעצם איז דאס נישט קיין פראבלעם ס'זאל נישט געקענט זיין פרקוסישע אסיפות, ס'איז געווען שפעטער רחמנא, איך זאג אין די ערשטע, אין די תקופה פון די ערשטע, די די תחילת שנות, אין די פריערדע, אין יענע צייטן, איך מיין די פ' איז שפעטער געווען אסאך ערגער, איך זאג פריער דאס איז נישט געווען דער, דאס איז נישט געבאדערט אז א מענטש, קומען אפאר מענטשן, דאס איז נישט געווען די, דאס האט זיי נישט געברענט, דאס איז געווען די קאמוניסטן אליין, דערנאך אבער איז, איך רעד אין יענע תקופה, שפעטער די קאמוניסטן איז געווארן אן אנדער, אן אנדער פרשה אינגאנצן, שפעטער. דערנאך איז געווען אבער דער סתם אינטערעסאנטע זאך אז שפעטער איז געווען די יעווסעקציע, די יעווסעקציע איז געווען א מחלקה צווישן די קאמוניסטן און די און די רעגירונג איז געווען א מחלקה וואס זאל נעמען קער פון די פון די קאטוילן פון רוסלאנד און מאכן א סדר מיט זיי, אז מען האט געהאט פארשידענע מחלקות אין די ממשלה, איז געווען א די יעווסעקציע איז געווען א מחלקה וואס איז געווען נעמען קער פון אז מען זאל איינקארבן ביי די אידן. איינקארבן דעם קאמיניסטישע זייערע שיטות מיט די גאנצע דרך החיים די יעווסעקעס זענען געווען אידן זיי האבן געוואלט נושא חן זיין זיי זענען ממש אידן נישט און אסאך אסאך אידן וואס האבן שטארק געהאלטן פון די פון פון די שיטה פון אסאך מענטשן מענטשן זענען געווען ממש פייער מען האט געמיינט אז ממש א הצלה פארן גאנצע עולם הזה אז וועט אז זיין א שוויון צווישן אלע מענטשן אלע וועלן זיין גלייך און אלע וועלן קריגן געלט פון די ממשלה און אלע וועלן ס'איז געווען ממש מען האט געמיינט אז ס'וועט נעמען קער פון אלע פראבלעמען וואס איז דא אין וועלט קינדער וועט עס נעמען קער פון נעמען נעמען קער פון אלעס אזוי זענען אסאך אידן זענען געווען ממש פייער אויף דעם איז זיי האבן געוואלט נושא חן זיין מיט די ממשלה האט מען עס געהאט מען געט און די אידן זענען אלעמאל אזוי בשעת זיי גלייבן אין עפעס גלייבן זיי אין מיט מיט מיט א שטארקייט די אידן זענען די יעווסעקעס זענען געווען באין ערוך זיי האבן געווען פייער אויף אויף אויף סאושליזם אויף די קאמוניסטישע שיטה אסאך שטארקער ווי די קאמוניסטן אליין ס'איז דא אסאך ביטויים וואס וואס דער סטאלין ימח שמו האט געזאגט וועגן פארשידענע אידן וואס האבן געארבעט פאר אים אז ער האט שטארק געהאלטען מיט זיי און זיי זענען געווען ממש א איד מיט זיי קען מען מאכען א מהפכה, מיט א איד קען מען מאכען א רעוואלוציע, אבער די יעווסעקעס זענען געווען אסאך ערגער פון אלע אנדערע פון אלע אנדערע פון די קאמוניסטען אליין, און זיי האבען עס איז געווען אידיש אידען רוסלאנד איז געווען א א ריזיגע מדינה נישט ס'איז געווען מיליאנען אידען אין רוסלאנד, קהילות מיט פארווארפן רוסלאנד איז. איז מעסיוו, כ'מיין עס איז נישט, און ס'געווען אידן ממש פארווארפן אומעדום, און געווען סתם סתם פשוטע אידן, אזעלכע אידן, און די יעווסעקציע האבן געמאכט א גאנצע תעמולה ארומגיין גאנץ אין אלע שטעט און אלע שטעטלעך, און האבן אנגעהויבן מחליש זיין מחליש זיין דת, און נאך אסאך הארבער ווי די ממשלה האט עס אליין גע'אסר'ט. אבער סתם מענטשן ווייסן נישט וואס איז די רעגירונג, וואס איז די חוק, עס קומען מענטשן, די יעווסעקעס זענען געווען אפיציעלע מענטשן, אידן, אפיציעלע, זיי זענען נישט קיין פרומע אידן אויף א קאפ אויף, זיי זענען אפיציעלע מענטשן, געווען ממש פריי, איך מיין, ווען, זענען געווען אידן, זענען געקומען און מען האט געזאגט אידן אין אלע שטעט אז מען טאר נישט האבן קיין חדר, מען טאר נישט האבן, מען טאר נישט לערנען אלף בית מיט קינדער, די ממשלה אסר'ט דאס, און אויב ס'וועט זיין, מען האט פארמאכט די מקוואות, מען האט פארמאכט אלץ. און געסטראשעט אז עס וועט זיין עפעס א מנין צו מ'וועט לערנען די קינדער אלף בית וועט מען איינזעצן, און מענטשן האבן געמיינט אז ס'איז טאקע אזוי, מ'האט נישט געוואוסט אז די ממשלה אליין איז מתיר פארשידענע זאכן אין א הגבלה'דיגע אופן, די יעווסעקציע האט נישט געלאזט, און אויב ס'וואלט געווען עפעס א מקווה אויב ס'וואלט אויב למשל די יעווסעקציע האט גע'מסר'ט, אויב למשל א איד האט געהאלטן אויף א מקווה אין א באהאלטענעם אופן, און זיי האבן געזוכט אויסגעפינען יעדע פרט וואס טוט זיך. און אויב זיי האבן עפעס געזען אז ס'איז דא עפעס א מקווה אפען האבן זיי גלייך גע'מסר'ט און גענומען און גענומען מודיע זיין צו די ממשלה אז א מקווה איז א קהל'ישע זאך, מ'האט געמאכט רדיפות, די יעווסעקציע ס'איז די אידן וואס האבן געארבעט אין די קאמוניזם האבן געמאכט משוגענע רדיפות, אן א ברעג רדיפות, זאכן וואס זיי זענען דורך מסר'ן, דאס איז איינע פון די, כ'מיין ס'איז געווען, איך זאג דאס וואס איז געווען די יעווסעקציע ביי אפאר סיבות אבער. מיר זעען שפעטער אבער אזוי איינע פון די יעווסעקס זענען געווען אידן וואס האבן די גאנצע שיטה פון די קאמוניסטן איז געווען געבויט אז ס'איז דא ס'איז דא מענטשן און מענטשן דארפן לעבן ווי געהעריג די וועג ווי א מענטש לעבט ווי געהעריג איז אז אויב אל אויב ס'איז דא גלייכגילטיגקייט ס'איז דא גלייכקייט דא שוויון ווי מ'זאגט אין אידיש אויב ס'איז דא א גלייכקייט צווישן אלע בירגער ווי יעמאלט קען דער קען קען קען קען קען דער דער סדר החיים אנגיין ווי נארמאל. און דער גאנצע שיטה איז געווען מנתק זיין אז ס'איז נישטא קיין אייבישטער, ס'איז נישטא קיין בורא עולם, ס'איז נישטא קיין גאט, ס'איז דא מענטשן, און מענטשן דארפן זיך פירן, מענטשן דארפן מצליח זיין אין זייער לעבן. ווי וועט א מענטש מצליח זיין אז ס'איז דא א ממשלה און מ'דארף זיך איבערגעבן און די ממשלה וועט, ס'הייסט אנשים קהלים, זיי זענען מאכן אויף האבן אזא מין סארט, אזא מין סארט פעקטארי און אזא סארט פעקטארי, און אלע מענטשן גיבן זייער קאנטריביושן צו די קהילה. אזוי ווי א מענטש זאגט דערפאר, א מענטש מיינט אז ס'זאל זיין א קהילה, בכדי אז מען זאל מצליח זיין אויפטון עפעס דארף זיין א קהילה דווקא, מענטשן אליין קען גארנישט נישט אויפטון, דארף זיין א קהילה, און עס דארף זיין אימיצער וואס פירט די קהילה, האבן זיי געהאלטן אז על דרך זה בנוגע צו א גאנצע מדינה, עס דארף זיין א קהילה, אלע מענטשן דארפן אלע צוגעבן זייער חלק אין די ממשלה, און אז די כ'ווייס אין אלע אין אלע מאכטן, כ'ווייס וואסער, גאז, וואס עס זאל נאר זיין, אלע מענטשן דארפן צוגעבן זייער חלק אין די אין די אין די תוצרת און וואס עס שאפט זיך אין די מדינה. און ס'דארף זיין א ממשלה וואס פירט מיט אלץ און די און דאס און דאס איז די איינציגע זאך וואס דער אידעאל דארף זיין די מדינה כדי עס זאל מצליח זיין אין דעם קו דארף מען זיין אז דער אידעאל פון דעם פון דעם בירגער איז דער ממשלה איז דער ממשלה און דער הצלחה פון דער קיבוץ דער הצלחה פון דעם גרופ דער הצלחה פון דער מדינה האט מען געוואלט אויסרייסן שטארק אין גאט און שטארק אין מצוות און שטארק אין אידישקייט ס'איז דא א מענטש און דער אידעאל איז רוסלאנד דער אידעאל איז דער ממשלה דער מאמע מאמע רוסלאנד דאס איז און אזוי האט אויך אין די סקולס אין די שקאלעס מען האט זיך מחייב געווען אלע קינדער האבן געמוזט גיין אין שקאלע און די גאנצע חינוך אין שקאלע איז געווען קעגן מען האט אויסגעלאכט פון רעליגיע אויסגעלאכט פון גאט עס איז דא מענטשן און ס'איז דא עס איז דא א מדינה מיט א גרופ און דאס דארף מצליח זיין און דאס איז דאס איז די גאנצע אידיאל אז מען זאל יעדער איינער זאל צוגעבן זיין חלק צו דער צו דער הנהלת הכלל צו די מדינה דאס איז מען האט עס מען האט עס אריינגעגאסן איינגעקאכט אין די חינוך פון די קינדער אזוי. און די יעווסעקציע איז געווען ממש זייער שטארק אויף דעם, במילא דאס איז דאס איז געווען אזוי, און ס'איז געווען פארשידענע זאכן, און די פריערדיגע רבי זיך האט זיך, זיי האבן געהאט אסאך כח, און אסאך געלט האבן זיי געהאט, און אסאך כח האבן זיי געהאט, און זיי האבן פשוט פועל געווען, זיי האבן געהאט משלחת'ן איבער גאנץ רוסלאנד, און געמאכט תעמולה צווישן אלע אידן, אז דורך סטראשעריי, און אויכעט דורך איינרעדן, מ'האט איינגערעדט דעם יוגענט אז ס'איז א גוטע זאך, און ס'איז געווען גאנץ, ס'איז געווען א גאנצע, ווי זאגט א ארגענאזירטער פעילות. פשוט מען מפיץ געווען דעם שיטה אז ס'איז אז ס'איז גוט קאמוניזם דאס דאס איז דאס וועט זיין דער הצלה דאס וועט דאס וועט נעמען קער פון אלע פראבלעמען דאס וועט נעמען קער פון שנאת ישראל מען האט מען האט גענוצט סיי חיוב און סיי שלילה אלע מיטלען צו מחזק זיין צו מחזק זיין דעם קאמוניסטישע זאך מען האט גענוצט ממש און די פריערדיגע רבי האט זיך אנטקעגן געשטעלט זיי ער האט זיך אנטקעגן געשטעלט זיי דורך איך מאך עס צו אים ווייל ער איז געווען דער וואס האט וואס האט וואס האט

אז בשעת בשעת די יעווסעקציע מענטשן פלעגן קומען און זאגן אז מען טאר נישט לערנען אלף בית מיט קינדער, פלעגן זיי ארויס קומען ווייזן דעם בריוו, און ס'איז געווען א און ס'איז געמאכט בזיונות מיט זיי, און דאס איז און דאס איז געווען איין זאך, און דאס האט זייער שטארק געבאדערט די יעווסעקציע, ערשטנס אז אז ס'איז דא זיי האבן דארט געהאט מאכט, זיי זענען געווען מטעם הממשלה, זיי האבן געהאט מאכט מיט געלט מיט אלץ, און ס'איז דא עפעס א איד וואס זיצט ערגעץ וואו אין ער איז געווען אין לענינגראד,

מצד די רעגירונג דארט ווען מען האט אים ארעסטירט צוליב די יעווסעקציע האט אויף אים גע'מסר'ט די יעווסעקציע האט אויף אים גע'מסר'ט אז ער זוכט אז ער גייט קעגן דעם אז ער לאזט נישט ער גייט קעגן די די קאמוניסטישע שיטה און ער לאזט נישט אז די קאמוניסטן זאלן מצליח זיין מען האט גע'מסר'ט אויף אים וואס האט זיי וואס האט זיי מעורר געווען דאס ערשטנס זיי האבן געזען ווי שטארק זיין השפעה איז און זיי האבן געפילט אז מיט זייער גאנצע ארבעט וועלן זיי גארנישט נישט קענען מצליח זיין צוליב דער ארבעט וואס דער פריערדיגער רבי טוט. און א צווייטע זאך איז געווען, די סיבה, איינע פון די סיבות עיקריות איז געווען, איז, איז יענטל איז געווען א, איז געווען א, ס'איז געווען א, יא, בכדי צו מחליש זיין די רעליגיע אין רוסלאנד האבן זיי געמאכט אן אסיפה פון אלע, פון אלע גלחים, פון אלע גלחים פון רוסלאנד, געמאכט אן אסיפה פון אלע גלחים, און מ'האט מחליט געווען אז מיט דעם מ'זאל מ, די, די, די קאטאלן, כ'ווייס וואס איז דארטן געווען אין רוסלאנד, איז געווען ביי זיי זייער אריינגעקריצט. די רעליגיעזע זאכן וואס הייסט די קריסטען זענען דארטן געווען זענען געווען זייער איינגעקריצט אין מנהגי מנהגי הדת איך ווייס אז עס קומט דער קומט דער עפעס חגא לייגט מען אזא מין סארט זאך עס איז געווען ממש מדורי דורות האבן זיך געפירט פארשידענע מנהגים און עס איז געווען זייער שווער ארויסרייסן פון די מענטשן אזוי מיטאמאל ארויסרייסן איך ווייס רעליגיעזישע מנהגים וואס זיי האבן אזוי איינגעכאפט געווארן מדורי דורות. ווי האבן זיי עס מחליש געווען? זיי האבן גענומען אלע גלחים האבן זיי האבן זיי האבן זיי מ'האט מ'האט געמאכט אן אסיפה פון אלע גלחים און די גלחים זענען געווען איינגעקויפטע צו די ממשלה און מ'האט מ'האט מסדר געווען א פלאן אז די גלחים וועלן קומען צו די שטעט און אנהייבן בייטן אביסל די מנהגים זאגן אנשטאט לייגען א בוים כ'ווייס בדרך אגב זאל מען לייגען עפעס א ציג כ'ווייס וואס די כוונה איז געווען אז בשעת מ'הייבט אן בייטן די מנהגים בשעת מ'הייבט אן בייטן די מענטשן וועט ווערן שוואך די גאנצע מעשה. פסיכאלאגיש, אויב א מענטש ווייסט מדורי דורות איז אלעמאל געלעגט עפעס א בוים, יענעם וועט וועט ער זייער שווער ארויסהאקן פון אים דעם וואס איז איינגעקריצט געווארן ביי אים אין טבע אזא מין סארט זאך, און הייבט אן בייטן אז אנשטאט א בוים זאל ווערן א ציג, וועלן מבולבל ווערן, מ'וועט פארגעסן קויפן א ציג מיט אהין מיט אהער, במילא וועט עס פארשוואכן די גאנצע די גאנצע יסודי הדברים, און דאס האט זייער שטארק מצליח געווען דעם דעם עצה פאר די פאר די פאר די ניט קיין אידישע. פאר די דאס איז נישט נישט קיין אידישע האבן די יעווסעקציע מחליט געווען מ'דארף מאכן אזא מין זאך אויכעט ביי אידן מ'זאל נעמען אלע רבנים צוזאמען און מ'זאל מאכן אביסל תיקונים אין אידישקייט איך ווייס אנשטאט א מנין זיין צען מענטשן א מנין זאל זיין פינף מענטשן אנשטאט דאווענען שמונה עשרה זיין צען ברכות און אזוי בשעת מ'הייבט אן משנה זיין וועט מען צוביסלעך קענען אזוי ארויסהאקן די אלע מושגים פון מענטשנ'ס קעפ. דאס איז געווען איינע פון די די זענען געווען פראפעשענעל ברעינוואשערס די רוסישע די רוסישע. מען קען ארויס האקען אז עס איז אויך הנחות קבועות אין מענטשען ארויס האקען אים מן השורש דאס האבן זיי געוואלט אבער ווי געווען ווי געזאגט אויב וועסט נעמען עפעס סתם אזוי פרייע אידן וועט עס קיינער קיינער נישט אננעמען דארף מען גיין נעמען פרומע רבנים ווי איז געווען א גאנצע מעשה די ערשטע וואס זענען געגאנגען צו צו האבן זיי געוואלט מאכען אזא מין סארט אסיפה און דער הצעה איז געווען אז די ממשלה איז גרייט אז אלע רבנים זאלן זיך צונויפקומען. וועט מאכן פארשידענע תקנות, די ממשלה וועט ארויסהעלפן מאכן פארשידענע תקנות אז מען זאל קענען אנהאלטן אידישקייט, נאר מיט פארשידענע הגבלות, און במילא איז בגלוי איז עס געווען כאילו מען האט געוואלט איינרעדן די פרומע רבנים אז די ממשלה גיט גיט עה גיט כח אז אלע רבנים זאלן קומען צוזאמען און מאכן פשוט מען זאל מאכן א הסכם מיט די ממשלה וועלכע זאכן מען קען מען זאל קענען אנפירן, די ממשלה וועט נאך שטיצן אביסל און דאס. ווער האט ווער האט דער וואס האט געמאכט דעם גאנצן הצעה דער וואס האט געטראכט פון די גאנצע רעיון איז געווען נישט קיין פרומע אידן די יעווסעקציע אבער זיי האבן נישט מגלה געווען דאס מען האט נישט געוואוסט אז ס'איז פון זיי מען האט מציע געווען כאילו ווי ס'איז ווי ס'איז א תמימות'דיגע הצעה א גוטע הצעה מען זאל קענען מאכן אז די ממשלה זאל קענען אביסל יא רעיסן די די אידישע מוסדות אין אין אין רוסלאנד בפועל איז די ערשטע וואס מען איז די ערשטע רב וואס מען איז געגאנגען צו זיי איז געווען צו די פריערדיגע רבי.

וואס פאר א ראלע שפילט ער אין די מדינה? סתם אזא יושב בטל נישט געקענט זיין. יעדער מענטש געדארפט פילן א געוויסע ראלע. און א מלמד און א שוחט און א מוהל נישט געווען אזעלכע פאכן וואס זענען געווען מוכר מצד די קהילה. איז אלע רבנים און שוחטים האבן פארלוירן זייער ארבעט, און די קהילה האט נישט געקענט שטיצן די רבנים און שוחטים. די רבנים האבן אליין געדארפט האבן א צווייטע ארבעט. מ'קען נישט ארבעטן צוויי, האבן א ארבעט א גאנצע טאג מצד דעם ממשל און אויך זיין א שוחט. איז נישט געווען שייכות.

און און און שפעטער דאס איז געווען אין אנהייב שפעטער האט ער האט ער נישט סתם אזוי געזאגט אז ער איז נישט מסכים געווען צו דער אסיפה ער האט געשריבן בריוו לאנגע בריוו געשריבן באריכות אז ער איז קעגן דעם אסיפה אז דער אסיפה וועט מחריב זיין גאנץ אידישקייט און ער האט עס געשיקט אין גאנץ רוסלאנד דעם בריוו ס'איז א גאנצע מעשה וועגן דעם וועגן דעם און דאס האט מבטל געווען די אסיפה סוף כל סוף האט דאס מבטל געווען די אסיפה. אין דעם זאך האט זי זייער שטארק, זיי האבן געלייגט זייער גאנצער מאכט, זייער גאנצער פאוקוס האבן זיי געלייגט אין דער אסיפה, און איין אידעלע האט זיך אנטקעגן געשטעלט און געשריבן בריוו אין גאנץ רוסלאנד, און זיין ווארט האט געהאט אזא השפעה אויף אלע מענטשן, אז אלע אידן פון אלע שטעט האבן האבן זיך אנטקעגן געשטעלט, ווייל דער פריערדיגער רבי האט געשריבן אין א בריוו אז ער זעט אין דעם עפעס א, ער זעט אין דעם א סם המוות, ער זעט אין דעם אז ס'איז דא עפעס א, און ער האט נישט געשריבן קיין ראיות מוכחות אויף דעם.

געשריבן דעם בריוו קעגן דער אסיפה און ער האט שוין געשיקט צו עטליכע מענטשן, זיי האבן געזען ווי דער פריערדיגער רבי ס'האט געהאט זייער א שטארקע השפעה אויף די עטליכע מענטשן און דאס האט אפגעשטופט די אסיפה, און זיי האבן נאך געהאט אין דעה מען זאל מאכן דער אסיפה נאר אפאר חדשים שפעטער, זיי האבן מחליט געווען מען וועט איינזעצן דעם פריערדיגער רבי'ן און מען וועט מאכן מיט אים א סוף און מען וועט קענען אייננעמען גאנץ רוסלאנד מיט דעם אסיפת הרבנים בפועל, בשעת דער פריערדיגער רבי איז געווען אין שפאלערקע אין טורמע.

אז ער האט געשריבען אין ער איז געזעסען אין טורמע האט ער אז די מספר הימים ער שרייבט נישט שפי ער שרייבט עוניתי במאסר עוניתי במאסר פון ט"ו סיוון ביז ג' תמוז האט מען געפייניגט מ'האט אים געפייניגט טאג טעגליך פשוט קלעפ מ'האט אים געבראכן איברים גיין גיין גיין גיין פארשידענע סיפורים וועגען דעם מוראדיגע זאכען וויאזוי ער באשרייבט אויף די גאנצע ענינים וועגען דעם.

עס נעמט אפאר מינוט ביז מען גייט דורך די, מען דארף פיילן פארשידענע זאכן, קענסט נישט קומען און דו קומסט אין זשעיל, איך וויל זיך שטעלן דאווענען איצט, מען דארף פיילן די מענטשנ'ס נאמען, עס נעמט אפאר מינוט, ער וויל דאווענען, און ער האט נישט, איך גיי גארנישט, ער האט געמאכט, ער האט געמאכט א תענית, איך גיי גארנישט נישט רעדן, גארנישט נישט עסן, ביז מען גיבט אים מיין תפילין, א גאנצע מעשה, מען האט אים לפועל געגעבן די תפילין, אבער מען האט אים נישט געלאזט לייגן, מען האט אים גענומען אויף א גאנצע רייזע טרעפ, אן א ברעג טרעפ, זייער שווערע טרעפ. און אין מיטן האט ער געזען אז ס'גייט דורך זמן קריאת שמע, האט געוואלט זאגן קריאת שמע מיט מיט מיט קריאת שמע קטנה מיט תפילין, האט ער אין מיטן גיין מיטן מיטן מיטן מיטן מיט זיין משמרת האט ער אנגעהויבן לייגן תפילין אזוי באהאלטענערהייט, און בשעת זיי האבן מבחין געווען האבן זיי אים אזוי א שטופ געטאן ער איז ארויס ער איז אראפגעפאלן עפעס אפאר ווי זאגט מען שיעור א גאנצע גאנצע זאך פון טרעפ ער האט זיך געמזיק'ט א גאנצע א גאנצע סיפור וואס איז דארטן געווען. דאס דארף לערנען די פרטים ברשימת המאסר, ער דערציילט ס'איז ממש פשוט צו לערנען, ער שרייבט די אלע פרטי הדברים. די נקודה איז אז שפעטער בשעת ער איז געווען נאך אין טורמע אליין האט ער געזען אויף איינע פון די, בשעת ער איז געזעסן ביי די, ביי איינע פון די חקירות האט ער געזען אז ביי דער, ער האט געזען א פאפיר וואס דער, וואס דער וואס האט אים געפרעגט, איך מיין אז בשעת מ'האט מודיע געווען אז ער איז פריי האט ער געזען ווי אז עס שטייט אויף א, עס שטייט א פאפיר און שטייט דארטן אז. דער גאנצער דאס דער נחקר דער נאשם איז דער דער דער פירט זיין נאמען און דער פסק און אלע עדויות קעגן אים און וואס מ'האט גע'פסק'נט אויף אים אז מ'זאל אים די ערשטע זאך איז געווען אז מ'זאל אים אפיציעל מ'האט געדארפט ש מ'האט גע'פסק'נט אז מ'גייט אים שיסן יענע יענע דאס האט מען אויסגעמעקט דערנאך איז געווען א צווייטע שורה וועט זיין צען יאר אין קאסטראמא סאלאווקי סאלאווקי דערנאך האט מען דאס געביטן אויף דריי יאר אין קאסטראמא און לכאו' איז ער געווען אין קאסטראמא נאר פאר פאר אפאר טעג. געווען א מקום מקום גלות י"ב תמוז איז ער ארויס פריי י"ב תמוז איז געווען יעמאלט יעמאלט י"ב תמוז האט מען מודיע געווען אין דעם מחלקה אין אין קאסטראמא אז ער איז פריי ס'איז געווען עפעס א טאג וואס ס'איז געווען ס'איז געווען זיי האבן געהאט א דעי אף עפעס דארט אין אפיס בפועל האט ער געקראגן זיין תעודת חופש האט ער געקראגן י"ג תמוז בפועל איז געווארן א יום טוב י"ב י"ג תמוז

מען רעדט סתם אזוי, מען זאגט עס איז געווען א גרויסער איד, א איד א גרויסער צדיק, א גרויסער א גרויסער עבד השם, און ער איז צוגעקומען צו א מדריגה אז ער איז געווען אינגאנצן, ער האט נישט מתחשב געווען מיט קיין שום זאך נישט, ער האט נישט מתחשב געווען נישט מיט יעדן ווי מען לערנט אין תניא, עס איז פארהאן צדיקים, פארהאן אזעלכע אידן וואס זיי ס'גייט זיי נישט אן זייער זייער אייגענע באקוועמליכקייטן, די מענטשן וואס זיי לעבן נישט נישט בדרך הטבע, זיי שלאפן נישט, זיי עסן נישט, מען לעבט אויף אן אנדערע אויף אן אנדערע מדריגה, דאס איז צדיקים ס'דא אזעלכע ספעציעלע מענטשן וואס זיי לעבן אויף אן אנדער אויף אן אנדערע לעוועל אינגאנצן, נישט מען עסט נישט און מען שלאפט נישט, מען האט אהבת השם און יראת השם, דאס איז א דאס איז אן אנדערע דאס איז א אזא מין סארט מדריגה, דערנאך איז פאראן רעגולער מענטשן, נארמאלע מענטשן, רעגולער מענטשן וואס מיר האבן נישט קיין גרויסע נשמות. און מען קען נישט אנגיין א, אז מען טרינקט נישט עפעס א קאפי אינדערפרי קען מען נישט פאנקשענען א, איך ווייס רעגולער מענטשן מיט א, מען דארף שלאפן וויפיל מען שלאפט, מען ווערט פארמאטערט, מען איז נישט אינטערעסירט אין דאס, נישט רעגולער מענטשן, נארמאלע מענטשן. בדרך כלל איז עס פאראן מענטשן וואס נאר א, וואס א גרעסער, עס איז דא זאכן וואס נאר א גרעסער מענטש קען טון, נאר א צדיק וואס ער איז א אויפגעהויבענער איד וואס האט א נשמה גבוהה, א איד וואס איז א, א צדיק איז אן אנדער, אן אנדער בריה, אן אנדער באשעפעניש.

אויב ער וואלט זיך ממשיך געווען זיין א פרומע איד אליין און טון זיין זאך וואלט אים קיינער נישט געטשעפעט קיינער נישט געווארטעט ער האט געקענט לעבען א גוטען לעבען ער האט געוואוסט ער ער איז אריין געגאנגען טון אן עבודה פון פון מפיץ זיין אידישקייט און אויפהאלטען אידישקייט אז קינדער זאלען לערנען אלף בית מיט מסירות נפש ער האט געוואוסט מלכתחילה אז מען גייט אים איינזעצען און מען גייט אים פייניגען און בשעת ער איז געווען אין טורמע אין טורמע איז ער איז בשעת מעשה הגם מען האט אים געשטאנען מיט ביקסען מיט אלע זאכען האט ער האט ער מקפיד געווען אויף קל שבקל ער וויל דאווענען קען ער זאל זאגען קריאת שמע בזמנה מיט תפלין דווקא. און ער האט נישט נאר, ווי די רבי שרייבט אין איינע פון די שיחות, אזוי דרך אגב שרייבט די רבי אז אז איינע פון די מעשה איז געווען אין טורמע, אז בשעת מען איז געקומען, מען איז געקומען מען דארף נעמען א פיקטשער פון אלע ארעסט, פון אלע אסירים, איז בשעת מען איז געקומען איין מאל איז ער געווען אינמיטן דאווענען, עס איז געווען בשבת דאכט זיך, אבער ער איז געווען אינמיטן דאווענען, און ער האט און ער האט בכלל נישט אנגעקלאפט אין טיר מען וויל מאכן א פיקטשער פון אים און ער האט נישט רעאגירט און זיינען אוועקגעגאנגען, די צווייטע מאל. מ'האט מ'איז געקומען נאך אפאר שעה און נאך אלץ געהאלטן אינמיטן דאווענען, און ער געמאכט געמאכט מיט מיטן האנט אזוי אזוי און אוועק נאכאמאל צוריק געגאנגען, דאס איז דאך אנדערש ווי זיין דער מעשה ווי די רבי זאגט דארט אין א סוגריים אין די ספר אזוי דרך אגב זאגט ער אז בכלל אין טורמע האט דער שווער דער שווער דערציילט אז אין טורמע האט ער געדאווענט באריכות אז בכלל דער אין טורמע האט ער געדאווענט באריכות דער רבי שרייבט עס כאילו אזוי ווי אז מ'זאגט א מענטשן וואס אזוי ארבעט ער האט נישט קיין צייט ס'האט נישט קיין מנוחת הנפש דאווענען. בין הזמנים עפעס איך ווייס ער האט ער צייט זיך פארנדערן האט צייט דאוונען האט צייט בכלל אין טורמע האט ער געדאוונט באריכות איך ווייס אינדערהיים האט ער געווען ביזי מיט חסידים איך ווייס אהין אהער אין טורמע האט ער געדאוונט דאס איז ער האט מנוחת הנפש האט געדאוונט באריכות אזוי שרייבט ער אזוי דרך אגב האט דער שווער דערציילט אז אין אז אין אז אין דזשעיל האט ער געדאוונט באריכות איז געווען א איד וואס האט בכלל נישט די יסורי הגוף און די אלע זאכן געפינען זיך אין א דזשעיל אין רוסלאנד נישט א דבר פשוט דאס איז דאס ברעכט א מענטשן בתכלית נישט נישט קיין דבר וואס מ'האט נישט קיין ציור וואס דאס מיינט בכלל זיין בכלל אין א דזשעיל מ'האט נישט קיין ציור וואס וואס וואס ס'מיינט אזא מין סארט זאך און דאס די אלע זאכן האבן אינגאנצן נישט נישט נישט רעאגירט אויף אים דאס איז דאס איז איין זאך אבער לפועל די פריערדיגער דאס איז נישט אבער די פריערדיגער רבי אליין האט געלעבט אזוי ער האט משפיע געווען אויף זיינע חסידים אז זיי זאלן אויכעט לעבען אזוי, ער האט גענומען נארמאלע מענטשן, דער פריערדיגער רבי אליין איז נישט געווען קיין מלמד, ער איז נישט אליין געווארן א מלמד פאר קינדער, ער האט גענוצט די עבודה לפועל האט ער געדארפט נוצן זיינע חסידים, זיינע מענטשן, נישט סתם חסידים, מענטשן וואס זענען געווען גרייט אויף ארבעטן אין זיין אין זיין ארגון, אז זיי זאלן גיין און זיין מלמדים און און זיין שוחטים און זיין מוהלים, ער האט געדארפט האבן מענטשן פשוט, ער האט געדארפט האבן הונדערטער מענטשן. מענטשן וואס זענען געווען טאטעס פון קינדער בעלי משפחות, נארמאלע מענטשן, מענטשן וואס האבן ליב געהאט זייערע קינדער, און געוואלט, א נארמאלע מענטש, א רעגולער מענטש, נישט עפעס א בעל מדריגה, מען האט נישט אויסגעזוכט בעלי מדריגה אז זיי זאלן קענען זיין שוחטים, וואלט מען געזוכט נאר בעלי מדריגה וואס וואלטן נישט געקענט אויסהאלטן, וואלטן נישט געקענט אויפהאלטן רוסלאנד, ס'איז געווען הונדערטער אידן וואס מען האט געשיקט, יעדע איינער וואס איז געווען גרייט האט מען געשיקט, און יעדע איינער וואס איז געגאנגען אויף זיין א מלמד און אויף זיין א שוחט, ער האט געוואוסט מלכתחילה אז נאך אפאר חדשים גייט מען אים איינזעצן, און מען גייט אים מענה זיין און און אזוי געווען לפועל ס'איז נישט עפעס ס'איז געווען הונדערטער אידן כמעט אלע אלע איך זאג אלע ליובאוויטשע אידן אלע אידן זענען ארויס פון רוסלאנד זענען אלע און אלע וואס האבן געטאן פאר פריערדיגן רבי'ן זענען אלע געווען פארשיקט אלע זענען געווען אין טורמע און מען האט זיי פארשיקט אידן זענען געווען בעלי משפחה ס'איז נישט נאר דרך אגב ס'איז נישט נאר געווען ליובאוויטשע רבנים ווען למשל הרב אבראמסקי איז אויך געווען אינוואלווד אין פריערדיגע רבי'ס פעילות ר' יחזקאל אבראמסקי ס'איז נישט נאר געווען דער פריערדיגער רבי איז געווען דער וואס האט מארגן געווען די גאנצע פעילות, ער האט געהאט א ועד, ס'איז געווען א דבר מסודר, מען האט געהאט נעמען, רשימות, ער האט אויסגעגעבן די געלט, ס'איז געווען א גאנצע מארגנדיגע, א גאנצע רשת איז דאס געווען, א גאנצע מאורגנ'דיגע ארבעט, ער האט אנגעפירט מיט דער ארבעט, און ער האט געשאפט געלט און מסדר געווען מענטשן ווער זאל גיין דא ווער זאל גיין דארטן, אבער ס'איז געווען סתם אידן, און ער האט מצליח געווען מעורר זיין ביי אידן האבן א חיות אין פשוט מוותר זיין אויף באקוועמליכקייט און מוותר זיין אויף אלץ. און פשוט גיין מפקיר זיין דעם לעבן כפשוטו מפקיר זיין אלץ אין א אין א אופן ווען מען וואלט געוואלט מען קען זיין א פרומער איד אן דעם מען קען זיין א פיינער איד און לייגן תפלין יעדן טאג און דאווענען אן א מנין זאל זיין אן א מנין און לעבן א לעבן אן אן אן אריינגיין אין אזעלכע סכנות מען וואלט עס געקענט אז מען וואלט געוואלט א מענטש אלץ פריוואטע מענטש האט געקענט לעבן א אידישן לעבן זיינע קינדער וואלטן געדארפט גיין אין שקאלע וואלט ער געדארפט לערנען אלע באהאלטן אינדערפרי מען האט געקענט עפעס ערגעץ וואו אן עצה געבן. לפועל האט ער געהאט אידן וואס ער האט אויף זיי משפיע געווען, ער האט זיי מעורר געווען, פארבראכט אסאך און גערעדט און געשיקט שיחות מיט זאכן, און ער האט זיי מעורר געווען ביי נארמאלע מענטשן אז ער האט זיך ער האט זיי אויפגעהויבן צו אזא מין סארט אזא מין סארט מצב, זיי זענען געווען גרייט אוועקגעבן אלע באקוועמליכקייט אוועקגעבן אלץ פאר פאר דער ארבעט פון מפיץ זיין אידישקייט, רבי מרדכי וויל נישט איך זאל דערציילן מעשות, אבער דאס איז נישט אזא דבר פשוט, דאס איז דאס איז מען האט נישט קיין ציור וואס איז דארטן געווען יענער תקופה, וואס וואספארא. וואס פאר א סיי וואס ס'איז געווען און סיי ווי דער רבי האט עס געמאנט ביי חסידים מיט א פשיטות, ער האט עס געמאנט ביי חסידים מיט א פשיטות, ביי נארמאלע מענטשן, כ'זאג בדרך כלל, מען זאגט אזוי, מען רעדט וועגן א צדיק, איז דא זאכן וואס א צדיק קען טון, איז דא זאכן וואס זענען מעשים ביי אים, ווי האט ער מצליח געווען צו מעורר זיין ביי רעגולער מענטשן, ביי רעגולער מענטשן מען זאל זיין אינגאנצן, מען זאל זיין אינגאנצן געטריי און אינגאנצן מתמסר זיין צו טון פאר אידישקייט,

וואס איז דער אז מסתמא אז א מענטש למשל אז אימיצער עסט פרי איז גייט עס נישט עס גייט דאווענען ער האט נישט געהאט זיין גוטע פרישטיק עפעס וועט ער נישט קענען לערנען ווי עס דארף צו זיין שפעטער למשל אז ער דאווענט שחרית אז עס א געכאפטער שחרית א געכאפטער דאווענען דאס פילט ער נישט אז אפילו א מענטש וואס איז זייער פארנומען איז א שחרית וועט ער אמאל אנכאפען א שחרית אבער די פרישטיק וועט ער וועט ער זיין במתינות אפילו אז דער דאווענען וועט זיין שנעל אבער די ברעקפעסט וועט זיין בישוב עס קען זיין אמאל די ברעקפעסט איז אויך נישט בישוב אבער בדרך כלל איז דער דאווענען פילט זיך נישט אזוי און זייער א ביזי מענטש די דאווענען וועט ער אזוי אפמאכן שנעל און דער און דער דאס און דער עסן וועט זיין איז ער איז זיכער א איד און ער גלייבט אינעם אייבערשטן אבער לפועל לפועל וואס ער פילט און וואס וואס וואס ער פילט על בשרו וואס ער פילט אלס לעבעדיגער זאך וואס וואס ער פילט אלס פראקטישע זאך איז זיין עסן און טרינקען לפועל ס'איז נישט ס'איז נישט לאו דווקא א זאך וואס א מענטש ס'איז נישט א קאנטשעס דעה וואס א מענטש האט אבער לפועל בשעת א מענטש לעבט איז א מענטש לעבט אזוי מ'רעדט ווי א מענטש לעבט באמת ווי א מענטש לעבט בעצם איז אז זיינע גשמיות'דיגע באדערפענישן זיין גאנצע גשמיות'דיגע פראקטישע זאכן וואס ער דארף דאס איז א זאך וואס א מענטש דאס איז דאס על זה וועט ער קיינמאל נישט מוותר זיין און אויף אויף די רוחניות'דיגע זאכן אויף די אידישקייט זאכן אויף די תורה ומצוות זאכן דאס זענען זאכן וואס אמאל קען מען קען מען פארפאסן אויף זיי מ'קען זיי מ'קען זיי הגם אז בשעת מען וועט פרעגן א מענטשן צו ער איז באשאפן, יעדער נארמאלער מענטש, ווען מען פרעגט אים צו ער איז באשאפן געווארן צוליב עסן און טרינקען, צו ער האלט אז ער איז באשאפן געווארן צוליב עסן ברעקפאסט, קיינער וועט נישט זאגן ער איז באשאפן צוליב עסן ברעקפאסט, ער פארשטייט אז מען איז באשאפן געווארן צוליב עפעס א העכערע זאך, צוליב דאווענען, צוליב לערנען, וואס עס זאל נישט זיין. אבער דאס אוודאי אז מען וועט אים פרעגן וואס ער האלט, וואס איז זיין שיטה, פארוואס איז ער באשאפן געווארן, ער איז באשאפן געווארן צוליב לערנען און דאווענען. אבער לפועל ממש, בשעת ס'קומט צום פראקטישן לעבן לעבט מען נישט אזוי ווי מען גלייבט.

ער הערט וואס איך זאג דאס איז לכאורה דו גלייבסט דאך אז דו ביסט נישט באשאפן געווארן צוליב עסן און טרינקען ביסט זיכער נישט באשאפן געווארן צוליב דעם אי וואס עפעס אי וואס עפעס בשעת עס קומט עפעס א מעשה מיט פרנסה אלע דיינע חושים ליגסטו אין דעם בשעת עס קומט עפעס צו צו צו צו א שחרית א מנחה און א מעריב בשעת עס קומט צו עבודת השם זאכן איז כ'זאג אפילו כ'זאג אפילו פשטות אז מ'וועט לייגן א סיין אז אז כ'ווייס א עצה עפעס א נייע עצה מ'זאל מאכן פרנסה אויף גאר אן אנדער פארנעם כ'ווייס פאר אלעמען אלע וועלן מסתמא גיין צו לויפן אז מ'לייגט א סיין עפעס א סיין עפעס א א הערן עפעס א שיעור א דרך עבודת השם זאכן איז דאך מ'קומט יא מ'קומט נישט דאס איז נישט אז אימעצער גיבט עפעס א ספיעטש אויף א גוט טעקניקס ווי מ'זאל קענען מאכן אסאך געלט מען הערט מען הערט מיט מיט פענער מיט מען שטייט מיט פענס און פעיפערס פון אלע זייטן און מען הערט יעדער הגה וואס גייט אריין וואס גייט ארויס פון דעם חכם האדיר וועט מען נישט פארפאסן קיין איין שום הגה נישט אז אי מ'איז מען לערנט מען לערנט עפעס א דרך אין עבודת השם איז מען הערט עס יא נישט עס קען זיין אויך אמאל ווייל ס'נישט פראקטישע עצות מען הערט נישט אויס אבער דאס איז אבער דאס נישט דאס איז דער יסוד הדברים יסוד הדברים איז אז עס ברענט נישט אזויפיל פרנסה ברענט עסן און טרינקען ברענט, דאס ברענט. דאווענען און לערנען איז, דאס איז, כ'בין באשאפן געווארן צוליב דעם, אבער דאס ברענט נישט לפועל, דאס ברענט און דאס, און און און דאס, במילא א מענטש נישט צו זיין אסאך מאל, מען לערנט עפעס תניא, מען לערנט וועגן וועגן פארשידענע מושגים פון התבוננות, מח שליט על הלב, און מען פילט אז אזעלכע מושגים זענען זייער ווייט מעולמינו די מושגים, כ'ווייס התבוננות מיט זאכן, באמת די אלע מושגים וואס דער אלטער רבי רעדט, יעדער מענטש. האט די כוחות און ער נוצט די כוחות, בחיי היום יום נוצט מען די כוחות, אלע מושגים וואס איז דא זאגט התבוננות, בינה, אהבה ויראה, ענייני עולם הזה, זאכן וואס זענען נוגע צו א מענטשן, זאכן וואס זענען, וואס א מענטש נעמט עס ערנסט, נישט נעמט עס ערנסט ווייל ער גלייבט אין זיי, כפשוטו ער נעמט עס ערנסט, איז דא א מענטש זיך מתבונן, פארטראכט זיך אסאך מאל וועגן וועגן. ענייני עולם הזה מ'פארטראכט זיך אמאל, מ'ליגט אין דעם, דאס מצייר צוואנציג מאל, מענטש איז מצייר זיין לעבן, מצייר זיך, ווי איז די משפחה, ווי פונקט וואס א מענטש טראכט, מ'נוצט פארשידענע חושים, בשעת אז ס'קומט צו אלוקות נוצט מען בכלל נישט די חושים, מ'נוצט נישט די חושים בכלל, בשעת ס'קומט צו אלוקות ווערט עפעס גאנץ, ווערט פארמאכט פארשידענע עפעס, אבער די חושים וואס א מענטש נוצט אין ענייני עולם הזה, די חושי הציור וואס ער נוצט אין ענייני עולם הזה, די.

וואס וואס האסטו געטראפן דארטן? האט ער געזאגט אז איך האב געהערט דארטן אז ס'איז פאראן א גאט אויף דער וועלט, ס'איז פאראן א אייבערשטער, האט מען געפרעגט וואס מלא כל הארץ כבודו, וואס וואס איז דאס, האט ער געזאגט דארט, אבער דארטן מיינט מען דאס טאקע, וואס הייסט מען מיינט עס? דא גלייבט מען עס נישט? אן חסידות גלייבט מען נישט אינעם אייבערשטן? מען גלייבט, אבער דאס האט נישט צו טון, אבער ס'ברענט נישט. וואס הייסט אז א מענטש גלייבט אין א זאך, איך גלייב אז איך בין נישט באשאפן געווארן צוליב פרנסה, צוליב מאכן געלט. אבער לפועל ממש אז עס קומט צו מאכן געלט ברענט מיין גאנצן הארצן און אלע מיינע חושים עפענען זיך אויף, בשעת עס קומט צו דאווענען און לערנען איז פ ס י. וואס איז די פשט אין דעם? הא? וואס איז די פשט אין דעם? ער גלייבט יא צי ער גלייבט נישט? זאגן אז ער גלייבט נישט. הא?

דאס נעמט מיר נישט. הייסט, זאכן וואס, נישט אלץ וואס איך גלייב, אבער דאס נעמט נישט מיין קאפ און הארץ. איך גלייב אין דעם. איך גלייב אין דעם וואס האט עס דען צו מיר, האט עס דען צו מיין, צו מיין נפש. אזוי ווי בגשמיות, חיך אוכל יטעם. א מענ, א, א, דער צונג פון א מענטשן פילט דער טעם פון עסן. ט, אריין, אריין לייגן דעם עסן אין נאז וועט מען נישט פילן דעם טעם פון עסן. ס'איז דא א טעם אין דער עסן. דער נאז האט נישט דעם חוש, חוש צו, צו, צו טועם זיין דעם טעם פון עסן. איז על דרך זה. על דרך זה למשל אז ס'איז דא א סברה א מענטשנ'ס הארץ ווערט נישט ווארעם פון א סברה א זאך פון געפיל נעמט דעם הארצן א זאך פון פארשטאנד נעמט דעם קאפ איז א זאך פון גלייבן וואס נעמט עס וואס אז א מענטש גלייבט אין א זאך וואס וואס נעמט עס אין די מענטש וואס נעמט עס דאס נעמט מיין צונג מיין צונג וועט אנהייבן עפעס זיין ס'נישט קיין וואס נעמט עס פון מיר

אזוי ווי ווען איך זאל אריין שטעקן עסן אין מיין נאז וועל איך נישט פילן דעם טעם, אז איך לייג אריין עסן אין מויל פיל איך דעם טעם, איז אמונה האסטו נישט א בשעת א מענטש גלייבט אין עפעס האט ער נישט אריין געבראכט דעם זאך אין זיך, וויבאלד ער האט נישט אריין געבראכט דעם זאך אין זיך ממילא וואס וואס ער איז א מענטש א גשמיות'דיגער מענטש, און אז ער האט געלט ווערט זיין מציאות גרעסער, אז ער האט עסן פילט ער בעסער, איז דאס ברענט אים. אז ער גלייבט דעם אייבערשטן, ער גלייבט אז ער ווערט גרעסער, ער פילט נישט אבסורד אז ער ווערט גרעסער. דער פראבלעם איז, דאס איז דער פראבלעם איז נישט וואס מען גלייבט נישט. פריערדיגער רבי זאגט אין א מאמר אז יעדער, יעדער איש בר דעת, קיין איין, יעדער מענטש, קיין מענטש גלייבט נישט אז ער איז באשאפן געווארן צוליב עסן און טרינקען און מאכן געלט. קיין מענטש אויף דער וועלט נישט קען טראכטן אזא זאך. וואס פארא תכלית איז דא? יעדער איינער פארשטייט אז עס איז א דבר זמני. ס'גארנישט. יעדער איינער פארשטייט אז מען איז באשאפן געווארן צוליב א דבר נצחי.

און מ'האט געזען אז ס'איז געווען א נארמאלע איד, נארמאלע חסידישע בעלי בתים, נישט עפעס גרויסע בעלי מדריגה, רעגולער אידן וואס וואס האבן וואס האבן וואס האבן געהאט א שייכות מיט מיט מיט לערנען חסידות און גע'טעמ'ט זיך אביסל און געהאט א שייכות מיטן מיטן פריערדיגן רבי'ן, רעגולער מענטשן, בשעת ס'איז געקומען צו א שאלה און מ'האט אוועק געגעבען אלץ צוליב תורה ומצוות לפועל, פארוואס מ'איז געווען נישט ווייל ווייל ווייל צום סוף פון טאג איז תורה ומצוות געווען ביי זיי מער ערנסט ווי זייער עסן און טרינקען. ווייל ס'איז געווען נישט סתם זיי האבן געגלייבט אין דעם, ס'איז געווען ביי זיי מער ערנסט ווי עסן און טרינקען. פארשטייסט וואס איך זאג? נישט נישט א נישט אן אמונה זאך. אויב ס'איז אן אמונה זאך, זאג ר' מענדל די מיינסט אז ס'איז געווען א ריבוי סיפורים ווי פאראן, ס'איז נישט אן א ברעג זאכן וואס זיי ר' מענדל האט דערציילט, איך זאג ר' מענדל ווייל ער איז געווען א איד וואס איז געווען נישט געווען קיין מופשט מעולם הזה, ער איז געווען א מענטש צווישן מענטשן.

און בשעת למשל ער איז געווען א אינגערמאן געהאט א ווייב מיט קינדער מיט אלס און בשעת די פויל בשעת ס'איז געווען א געוויסע צייט תש"ו וואס ס'איז שוין געווען די יעדער איינער וואס קען ארויסגיין פון רוסלאנד פריערדיגע רבי האט געזאגט מ'זאל ארויסגיין אלע משפחות וואס קענען ארויסגיין פון רוסלאנד זאל מען ארויסגיין און ער איז געווען אינוואלווד אין דער וועד וואס האט געהאלפן ארויסנעמען אידן פון רוסלאנד גאנצענע משפחות הא? יא די גאנצע מעשה אבער ס'איז געווען

ס'איז געווען פון דער וועד און און און ער האט שוין ארויס געשיקט זיין פרוי מיט זיינע קינדער האט שוין ארויס געשיקט פון רוסלאנד ער האט זיי ארויס געשיקט אליין ס'איז נישט געווען בגדר אזא זאך זיין פרוי מיט קינדער האט ער ארויס געשיקט וויבאלד עס איז געבליבען נאך און ער האט געוואלט אויכעט ארויס גיין ער האט געוואוסט אז אויב ער בלייבט דא וועט ער דער סיכון בכלל ער האט ארויס געשיקט זיין ווייב און קינדער פון די ערשטע טשענסעס ארויס גיין איז זיין משפחה אבער ער איז געבליבען.

מיט די פוילישע פאספארטן, דאס איז געווען דער גאנצער סדר, האט ער געטראכט ער וועט פארן אין די לעצטע טרעינס, ער דארף ארויסהעלפן דעם גאנצן אירגון פון זאל ארויספארן, די לעצטע טרעינס וועט ער נעמען דעם דעם טרעין, לפועל בשעת ס'איז געקומען די לעצטע טרעין ס'איז נאך געבליבן לאחרי אלע פאפירן נאך געבליבן אסאך פארווארפענע מענטשן אלטע אלמנות און עגונות און סתם אלטע קראנקע מענטשן וואס האבן נישט געקענט פארן זענען געבליבן אין רוסלאנד, ווער וועט נעמען קער פון זיי? נאש, כ'ווייס, ס'איז געבליבן אסאך אידן סתם פארוואגלטע פארוואגלטע מענטשן,

ער איז געווען אין און מען האט אים ארעסטירט, נאכדעם וואס די גאנצע קבוצה איז ארויס האט די רעגירונג אנגענומען ליגן זייער האנט אויף די גאנצע מעשה, מען האט אים ארעסטירט, ער איז געווען אין דזשעיל אפאר יאר, נישט פונקט די די, ער איז געווען אין לאגער, ער איז געווען אין סיביר, סיביר איז געווען ממש ארבעטן, עבודת כפייה, פארשידענע זאכן, איז ער למשל ער האט ער האט.

אין סיביר ס'איז א פאר טעג פסח און פארומער און ער האט געזאגט ער האט געזאגט אז יענער האט נישט מקפיד געווען און טאקע געשטארבן. אידן האבן האבן עס נישט געווען אזוי פשוט. און דער ר' מענדל געווען ער דערציילט אז ער אז ער האט אמאל אמאל געווען עפעס א תקופה וואס ער איז אים געווארן פארשוואלן די די פיס. ער איז געווען ממש פון הונגער ער איז געווען ממש אין א מען האט אים געבראכט עפעס א עסן וואס ער האט געהאט עפעס א ספק א ספק עס איז געווען עפעס א שטיקל א פיש

בשעת ס'איז געקומען עפעס א זמן וואס ס'איז געווען אדער אידישקייט למהזה, מ'קען געפינען אלעמאל, מ'קען געפינען אלעמאל אלע היתרים אין אידישקייט, אייביג ס'קומט א זמן וואס אוועקנעמען באקוועמליכקייטן קען מען עפעס געפינען א וועג אז די דעות זאלן בלייבן גאנץ, הגם אז בפועל וועט עס זיך נישט פירן לפי לפי לפי תורה ומצוות. אבער די נקודה פון חסידות און די נקודה וואס מ'האט וואס מ'האט מצליח געווען יא ממש איינקארבן ביי די מענטשן ביי די חסידים, אז אלוקות און תורה ומצוות זאל זיין א זאך וואס איז וואס איז וואס איז אריינגעקראכן אין דער מענטשן, וואס דער מענטש פילט די ערנסטקייט פון דער זאך. דארף דארף טראכטן ווי אזוי מען טוט עס, און עס איז נישט דאס און אבער דאס איז וואס זאגט איר? ער וויל א עצה. נא. א פראקטישע עצה. גיי רעדן על רגל אחת. אמאל אזוי און אמאל נישט, אמאל האב איך עפעס א פיינע טעם און ס'טרעפט זיך, ס'זאל זיך טרעפן ווי עס טענה'ט גיין, אז ס'נישט, אז ס'איז שווער גיין אין שול, וואס טרעפט זיך, האט מסירות נפש גיין אין שול, און בלייבט אינדערהיים, נישט אלעמאל אז ס'איז שווער טוט מען דאס, אמאל אז ס'איז שווער טוט מען, אמאל נישט. ס'דא א ראש ישיבה ראבדאנער וואס האט פארציילט אמאל א מעשה אז ער לערנט פאר א שיעור יעדע נאכט פאר אסאך גבירים,

חסידות איז דאס איז די גאנצע נקודה פון חסידות עס איז נישט איך זאג איז גאר דאס איז די גאנצע נקודה פון חסידות איז דאס צו מקרב זיין אלוקות כי קרוב אליך צו מקרב זיין אלוקות צו א מענטש אבער נאך א זאך איך זאג אז בשעת בשעת בשעת א מענטש ארבעט דו האסט עפעס א חבר צו כ'ווייס נישט בשעת א מענטש ארבעט אויף צו אויף צו אויף צו משפיע זיין אויף א צווייטן אויף מחזק זיין אין אידישקייט אסאך מאל דאס פועל'ט ביי די משפיע

אבער לפועל וויבאלד ער גלייבט אין דעם אז ער וועט רעדן מיט א קינד, צו רעדן מיט א בר מצוה אינגל וועט ער אים רעדן מיטן גאנצן הארצן און מען דארף לערנען און מען דארף כ'ווייס נישט פטר'ן די צייט, בשעת מען לייגט זיך אריין אין משפיע זיין אויף א צווייטן, דאס דאס ווארקט דאס ווארקט א מענטשן. איר פרעגט א קשיא? איר פרעגט א קשיא אויף מיר? זאג פארקערט, זאג פארקערט. זאג אסאך מאל בשעת בשעת א מענטש גלייבט אין עפעס. דאס איינרעדן זיך, וואס דער עצה ברענגט אז מען דארף איינרעדן זיך, זאגט אז מען רעדט אז מען טוט און איינרעדן א צווייטער אסאך מאל איז דאס חוקק דעם ענין אסאך טיפער ביי א מענטשן. אזוי איז דער סדר לפועל. אה? ס'איז נישט קיין גוטע עצה? ס'איז אן עצה מועילה במידה מסוימת, ס'איז נישט א.

וואלטן זיי נישט געגאנגען אויף קידוש השם? איז תוס' פרעגט וואס איז אלמלי נגדוה? עס איז דאך דא א חיוב פון בכל נפשך. ווי קען די גמרא זאגן אז מ'וואלט זיי געגעבן אסאך יסורים וואלטן זיי נישט מקבל געווען? איז אנדערע האלטן אז נאר אוועקגעבן דעם לעבן, אבער יסורים אז ס'גייט אן, עס קומט אן שווער, יסורים דאס איז נישט נכלל אין דעם. די ווארט מסירות נפש איז אז א מענטש גיט אוועק זיין לעבן פארן אייבערשטן. אין זיין לעבן קען זיין פארשידענע אופנים אוועק געבן זיין לעבן א מענטש גיט אוועק זיין אינטערעס זיין אינטערעס איז זיכער א חלק פון זיין לעבן וואס ער גיט נישט אוועק זיין גשמיות'דיגע פיזישן לעבן ער וועט בלייבן לעבן אבער זיין אינטערעס האט ער איבער געגעבן לאמיר זאגן א מענטש זיין גאנצע חיות איז איז אין איך זאג סתם א דוגמא בעלמא אבער זיין גאנצע חיות איז מאכן אביסל געלט און ער וועט מוותר זיין אויף דעם דאס איז זיין גאנצע לעבן דעם טראכט ער ער וועקט זיך אויף מיט דאס טראכט ער וועגן דעם וועגן דעם חלומ'ט ער דאס איז זיין גאנצע אינטערעס אין לעבן.

אז די נקודה וואס עס דארף פועל זיין וואס וויל פועל זיין ביי א מענטשן איז דעם דעם כי קרוב אליך הדבר מאוד איז אסאך מאל די געבריל זאגט אלעמאל די דוגמא וואס איז אן אוועק א נארישע דוגמא אבער ס'ברענגט ארויס א געוויסע נקודה אז ס'איז געווען אמאל א מענטשן וואס די דאקטוירים האבן אים געהייסן אז ער דארף ער איז געווען זייער דאר דאקטוירים האבן אים געהייסן אז ער דארף געווינען אביסל וואג די פונקט דער משל געדענק איך נישט פונקט די פרטי המשל אבער די נקודה אין דעם איז אז ער האט געדארפט עפעס געווינען עטליכע עטליכע פאר פאונדס איז ער געשטאנען ביי א שפיגל און ער האט געגעסן עפעס א כ'ווייס נישט געגעסן עפעס און געווארט זען צו צו ס'וואקסט זאגט א מענטש כ'וויל כ'וויל אז אלוקות זאל ווערן א זאך וואס האט עפעס א השפעה אויף מיר איך לערן א מאמר און איך ווארט זען אז איך בין עפעס נישט נאר וואס א מענטש קען עס נישט זען, דאס דאס טויג נישט, דאס דאס דאס איז דאס איז מונע די גאנצע זאך. זאג איינע פון די זאכן למשל, מן הסתם איז אויך אזא מין סארט זאך, בשעת די גאנצע ארבעט האט זיך געפירט, עס איז נישט, לאמיר זאגן אז אז זאגסט עס איז דא א מלחמה, די איין צד און דא א צווייטע צד, און דער צד איז לוחם מיטן גאנצן הארצן, און דער צווייטע צד א לוחם מיט גייט מיטן גאנצן מיטן גאנצן תוקף אויף צו אויף צו איבערזיגן דעם צווייטן צד.

אבער אילו למשל א מענטש איז אין תפיסה און ער איז שוין א איבערגעזיגטער, ער איז שוין א, ער איז שוין א שבוי, ער געפינט זיך אין תפיסה און יעדער געוואלטיגט, און דער און דער צד שכנגד געוואלטיגט זיך שוין אויף אים, וועט ער יעמאלט אויך שטיין מיט א תוקף? קען, איז שייכות אז א מענטש זאל שטיין מיט א תוקף און ער וועט גיין לוחם זיין בשעת ער, בשעת ער געפינט, בשעת ער איז שוין איינגענומען געווארן ביי דעם צד שכנגד? איז שייכות אזא זאך? בשעת דער מלחמה, אוודאי! ריסקען, א מענטש איז גרייט ריסקען דעם לייף, אבער ער דארף זיין אין עפעס אין אזא מין סארט מצב הנפש, אז איך גיי נוצן אלע מיינע כוחות די, ביז איך גיי שטיין מיטן גאנצן שטאלץ, ביז איך איך האב נישט מורא דערפון, אל תירא ואל תחת. אבער אויב א מענטש, דאס, דער, עס קען נישט זיין דער אל תירא ואל תחת אין א, אין א, אין א, אין א ריקות. ער איז אזוי, ער איז אזוי בטוח אין זיין צד און אזוי שטארק מיט זיין, מיט זיין זאך, ביז ער האט נישט, ער האט נישט אפילו מורא פון דער ריסק אז ער וועט, אז, פון דעם געפאר פון זיין לעבן.

ער רעכנט זיך, ער רעכנט זיך נישט מיט גארנישט, ער רעכנט זיך נישט מיט זיין מצב, ער רעכנט זיך נישט מיט גארנישט, ער איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן אן א, אן א, אן קיין שום הצדקה, אן קיין שום הסבר, עס איז אינגאנצן נישט אויסגעהאלטן. זאג, בשעת א מענטש האט קבלת עול מלכות שמים, נאר דורך דעם קען ער ברעכן אלע מניעות ועיכובים. שטייטס, בשעת, בשעת א מענטש שטייט אין א מצב פון מסירות נפש ווייל, ווייל דער מצב איז אזוי, ער איז אין א אויפגעהויבענעם טאן, מען גייט איבערזיגן יענעם, להבדל אלף, להבדל. ס'איז געווען, למשל ס'איז געווען, ס'איז געווען אסאך, יענע תקופה אויכעט, איז געווען אסאך פארטיזאנען מיט, מיט די פארטיזאנען, אבער ס'איז געווען, ס'איז נישט א גוטע דוגמא, אבער ס'איז געווען אנדערע גרופן וואס האבן אויך געהאט מסירות נפש. ס'איז געווען גרופן ווי, איך מיין, וואס אויף גיין קעגן די בריטן האבן אויך געהאט מסירות נפש. מ'איז געגאנגען, מ'האט לוחם געווען, ס'איז געווען, נישט געווען עפעס קבלת עול מלכות שמים. מ'האט אזוי, ווי זאגט, אויפגעהויבן זייער זייער זייער ספיריט אז מען גייט איננעמען מען גייט איננעמען דעם דעם דאס און מען גייט לוחם זיין איז מען געווען גרייט אויף אלץ מען האט נישט געסענסט די שוועריקייטן פון דעם ווייל מען איז געווען אין אזא מאוד אז מען גייט איבערזיגן אלעמען מען האט א טאג מען גייט אלץ איבערמאכן דאס הייסט נישט קבלת עול מלכות שמים א מענטש איז זיך מפקיר ער איז זיך מפקיר ווייל ער איז אין א מצב אז ער פילט אז ער קען אלץ איבערקומען ער קען אלץ איבערגיין ער קען אויף אלעמען לוחם זיין איבער אלעמען קבלת עול מלכות שמים הייסט אז ער איז ער קען ער פילט נישט דעם מצב הרוממות ער פילט נישט ווי ער קען ער פילט אז ס'איז דא א וואנט וואס ער קען נישט איבערגיין, און ער וועט קיינמאל נישט קענען מצליח זיין, איז און וואס און וואס טוסטו מיט דעם איבערזיגן? דו פילסט וועסט קיינמאל נישט קענען איבערזיגן די די די זאג לאמיר זאגן חסידים וואס וואס האבן דארט געבליבן, מערסטנס אידישע קינדער זענען געגאנגען אין שקאלע און געהאט א א גוי'אישע חינוך, מען האט געשיקט א מלמד לערנען מיט פֿינף אידן מיט פֿינף אידן אלף בית, דער מלמד אליין האט געוואוסט אז אין צוויי טעג ארום צו אין א וואך ארום וועט מען אים איינזיצן און שיסן, ער האט נישט געמיינט אז. מען האט געמיינט אז ס'איז א וואנט וואס מען וועט קיינמאל נישט קענען מצליח זיין, און מען איז געווען צובראכן, מען איז געווען בשפלות, הא? מצליח געווען וואס איז געבליבען אידישקייט איז געבליבען לעבעדיג אלע יארן, וואס איז דא אידן היינט אין רוסלאנד צוליב יענע ארבעט, אז נישט וואלט גאר גארנישט נישט געווען, ס'איז געבליבען שולן, ס'איז געווען שולן וואס האבן מתפקד געווען דעם גאנצן צייט, אלע יארן אין רוסלאנד איז געווען איז געווען ריבוי.

וועסט קיינמאל נישט קענען נישט חתונה האבן נארמאל, דיינע קינדער וועט זיין עפעס א מלחמה, זיי האבן נישט געמיינט, זיי האבן געמיינט זיי זאלן קומען נישט ארויסגיין פון רוסלאנד, מען האט נישט געמיינט אז ס'וועט קומען א טאג וואס וואס, מ'האב נישט קיין ציור וואס איז וואס, הא? דער איינציגער מוט איז געווען אז ס'איז דא א רבי אין אמעריקא, ניין? מ'האט געמיינט אז גאנץ כלל ישראל האט פארגעסן וועגן זיי. פאר אידן פארוואגלט אין רוסלאנד. כ'רעד אין די פופציגסטע יארן. די זעכציגסטע יארן. יענע יאר יא. ס'געווען אגאנצע מערכה געשיקט מענטשן אגאנצע צייט אויפהאלטן. ס'געווען אגאנצע אינגאנצן וועגן דעם. ס'איז געווען א פעילות יעצט אויף זיי ארויסהעלפן ווייל ס'איז געווען שפעטער א געוויסע צייט וואס אויב מ'האט געהאט קרובֿים אין אויסלאנד האט מען געקענט ארויסנעמען קרובֿים איז געווען גרינג מאכן פעילות אויף ארויסנעמען קרובֿים פון רוסלאנד אבער מענטשן האבן נישט געוואוסט וועלכע קרובֿים זיי האבן ס'איז געווען דער רבי האט געהאט א גאנצע ס'איז געווען געשיקט מענטשן וואס האבן געהאט גוטע זיכרון און רבי בנימין כץ פון פון באלטימאר געהאט זייער גוטע זיכרון געגאנגען זיי האבן אויסגעהערט אסאך נעמען נאכדעם איז ער געגאנגען אין די סוכנות אין ארץ ישראל.

פארנעם די איז א אין א געוויסע זין זיי האבן געארבעט אין א וועג וואו זיי האבן נישט געוואוסט אז ס'וועט זיין עפעס א אז זיי וועלן מצליח זיין מיט זייערע זאכן בפועל איז מען געגאנגען אז מ'וויל איבערקומען א וואנט איז דער פירוש אז די איינציגע וועג איז אז א מענטש גייט מיט א תוקף נישט קיין אויסגעהאלטענע תוקף אויב די איינציגע זאך וואס מ'איז זיך מתמסר אין חסידות איז מ'זאגט אז ס'וועט מיר העלפן איך טאקע זעה נישט ווי די זאך וועט מיר העלפן, נאר אף על פי כן איז מען זיך מתמסר צו דעם, איז אה, שטימט נישט, ס'שטימט נישט, דאס ברעכט דער וואנט, דאס רעדט ער אסאך אין מאמרים פון י"ב תמוז, אז א מענטש גייט אויף אזאך מיט אזא מין סארט קבלת עול וואס ער זעט נישט וואס וואס ס'קען אים טייטש דער פריערדיגע דער פריערדיגע רבי האט דער פסוק זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי בשעת דוד המלך איז געווען מוקף פון זיינע שונאים פון דואג מיט אחיתופל דורך דעם זמירות היו לי חוקיך האט ער פועל געווען ביי זיך די עבודה פון חוקים פון קבלת עול מלכות שמים, און ער טייטשט זמירות מלשון שניידן, דורכשניידן, אז בשעת היו לי חוקיך, בשעת א איד האט קבלת עול מלכות שמים, קען ער ברעכן, קען ער ברעכן שונאים און מנגדים. און אזוי קבלת עול מלכות שמים הייסט, ער איז נישט, ער איז פארבונדען, קבלת עול מלכות שמים הייסט, ער איז פארבונדען מיט דעם, הגם אז ס'שטימט אינגאנצן נישט מיט, ער זעט א וואנט, און ער זעט נישט ווי ער קען איבערקומען די וואנט, אבער ער טוט זיינס, ער גייט ווייטער. ס'איז נישט א גרינגע, נישט קיין גרינגע ארבעט, אבער דאס איז, א מענטש געפינט זיך אין פריזן, און יענער האט א ביקס, און מ'גייט אים שיסן, אף על פי כן גייט ער ווייטער מיט זיינס. איך טו מיינע זאכן, וואס איז נוגע וואס וואס, איך דארף טון וואס מ'וואס מ'מאנט פון מיר, וואס איז נוגע וואס וועט זיין, ס'איז נישט נוגע וואס וועט זיין. פאריאר איז געווען א שבת אין כ'האב אי טון א בארד טעגערעט, איך פארגעט נאך די נאמען פון, ס'איז א מארקאנט פון רוסלאנד, ער פארציילט זאכן, האט דער אלטער נאכגעזאגט עפעס, וואס איז א חסיד, כ'ווייס נישט די נעים, און אפשר. זיי נאכדעם דערמאנט זיי אויך וויאזוי גייסטו דארפן זיין מוסר מסירות נפש און עפעס אזוי אויך עס איז דא א זייגער אין די וואנט אמאליגע זייגערס האבן געקלאפט אהין און צוריק שוין געהערט די משל די בענערי טיק טאק טיק טאק עס הייבט אן צו ברענען א פייער ס'ברענט די פייער די זייגער גייט עס כאפט זיך שוין ארום אלע ווענט ברענען די זייגער גייט עס איז שוין ביים זייגער ביז ער ווערט נישט פארברענט אלעמאל גייט ער ער גייט אן א.

אבער פארבונדן מיטן אייבערשטן איז אפילו איז איז איז איז נישטא קיין קשיות. זאגט אז אז ס'איז געווען עפעס א יאר וואס וואס דער רבי האט געשריבן א גאנצע שיחה וואס וואס עס איז ארויס א שיחה וואס דער רבי רעדט באריכות גדולה ווי דער וועלט איז א יש און דער און דער און דער וועלט מצד זיין מציאות קען ער נישט זיין קיין דירה פארן אייבערשטן און דאס אז א איד מאכט פון דער וועלט א דירה בתחתונים איז א חידוש ממש. וואס ער מאכט ממש א יש מאין ממש, און גלייך א שבת שפעטער האט דער רבי גערעדט א צוויטער שיחה, ווי באמת איז דער וועלט באמת איז עיקר שכינה בתחתונים היתה, דער וועלט באמת איז אלוקות, דאס איז געווען א שינוי דורך חטא עץ הדעת א שינוי החוזר לברייתו, ס'איז לאו שמיה שינוי, ממילא דער וועלט בפנימיות איז אלוקות, און ס'איז נישט קיין חידוש, איך וויס נישט צו מ'האט געפרעגט ביים רעבען צו דאס איז אזוי, אבער דער רבי האט געזאגט די דריטע שבת האט דער רבי געזאגט אויף וואס לכאורה האט מען.

די מציאות איז א חידוש. די פנימיות אז מען גיט זיך איבער צום אייבערשטן איז נישטא קיין חידוש נישט, אבער אן דעם אייבערשטן? איבערגעבן צום אייבערשטן הייסט, וואס הייסט איבערגעבן צום אייבערשטן? ס'איז דעם ענין אלוקות וואס מצד דעם איז נישטא קיין קשיות, מצד דעם איז אפילו א וועלט עם, אפילו א וועלט וואס איז נישט עם עם, דארפסטו אנקומען צו דעם, דאס איז בשעת מען פארגעסט וועגן אלץ און מען גיט זיך איבער צום אייבערשטן, בשעת א מענטש גיט זיך אוועק פון אלץ און גיט זיך איבער צום אייבערשטן יעמאלט ווערט דער וועלט איך ווייס אלוקות. פארשטיי וואס איך זאג. דער רבי האט נישט געזאגט אז א טיש איז אלוקות. און צו א איד'נס נפש הבהמית. אז מ'איז א איד גיט זיך איבער צו די כוונה איז זיין נפש הבהמית איך ווייס אים נישט. דער רבי רעדט אויף דעם.

ער האט געזאגט אזוי וויבאלד אז יעדער איד דארף זיין עפעס עשירות און יעדער איד איז אן עשיר איי לפועל איז נישט קיין עשירות איז עפעס קיין קשיא נישט אוועק יעדער איד לפועל כ'ווייס פונקט ווי ס'ארבעט דאס איז אן אנדערע דאס איז אן אנדערע ענין על כל פנים